פריערדיגע רבי אין א שיחה פון אחרון של פסח אדער פון חג הפסח יאר תרצד דערציילט ער זייער א געשמאקע מעשה וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן בשם דעם רבן מהרש פריערדיגע רבי דערציילט אז תרסט איז געווען א יאר פון גרויסע אסיפות וואס דער רבי רשב דער רבי נשמתו עדן האט געפירט מיט די רבנים, עס איז געווען א גרויסע אסיפת הרבנים וואס איז געווען נוגע צו כמה עניינים פארבונדן מיט אידישקייט, חיזוק היהדות אין רוסלאנד און אין די מדינות ארום. און כמה חדשים איז דער רבי רשב געווען מחוץ פון שטוב, ער איז געווען מחוץ פון לובאוויטש, ער איז געווען אין כמה אנדערע מדינות, און אויף פסח איז ער צוריק געפארן אהיים, דערציילט ער אז זענען געפארן צוזאמען דער טאטע דער רבי רשב מיטן זון דעם פריערדיגן רעבן רבי רייאץ, און זיי זענען געפארן אין דורך געגאנגען שטעטלעך, אויפן וועג אהיים זענען דורך געגאנגען כל מיני שטעטלעך, און אין די אידישע שטעטלעך האט מען באמערקט אז ס'איז ערב פסח, ס'איז געווען י' ניסן, און מ'איז אדורכגעגאנגען אין די אידישע שטעטלעך האט מען געזען ווי די הייזער זאכן כל מיני טישן מיט בענק וואס ליגן אינדרויסן אפגעוואשענע און ווי די באלעבאסטעס פארנעמען זיך אויף רייניגן און מאכן ריין לכבוד כשרן לכבוד פסח. דער רבי רשב איז געווען זייער בהתרגשות און זייער אויפגעהויבן, זייער דערהויבן פון זען אט די גאנצע וואס גייט פאר. האט ער דערזאגט, אויפן וועג האט דערציילט דער רבי רשב צו דעם זון צו רבי רייאץ, זאגט ער אים אז ער דערמאנט זיך א סיפור וואס איז געווען מיט זיין טאטן, ער האט געהערט פון זיין טאטן וואס דאס איז געווען ארום די יאר בערך תרלז. דער רבי מהרש איז געווען מחוץ למדינה ער איז געפארן דעמאלט אין דייטשלאנד כל מיני ערטער אויף כדי צו מתקן ווערן פאררעכטן פועל זיין אין כל מיני עניינים פון גזירות און אויכעט ענייני רפואה וואס דער רבי מהרש האט זיך געדארפט מתעסק זיין און אויפן וועג צוריק איז ער געפארן דורך כמה שטעט האט געוואלט פארן נישט די גלייכע וועג האט געקענט נעמען א באן וואס איז געפארן גלייך צו רוסלאנד אבער דער רבי מהרש מסיבות השמורות עמו און ס'איז געווען בסוד קיינער האט געוואלט אז קיינער זאל וויסן פון דעם האט ער געמאכט אז די נסיעה זאל זיין א לענגערע נסיעה, ער האט געוואלט אדורכפארן כמה וכמה ערטער, ער איז דורך געפארן דורך ווארשע, דורך דורך דורך אוקריינע, ער איז דורך געגאנגען כמה ערטער, און ער האט דערציילט אז צווישן די ערטער איז ער דורך געגאנגען, ער איז געגאנגען צום צו בארדיטשעוו, דאס איז געווען א פאר טעג פאר פסח, איז ער געווען אנגעקומען אין בארדיטשעוו, זייענדיג אין בארדיטשעוו איז ער געגאנגען, מתפלל זיין אויפן ציון פון דעם הייליגן בארדיטשובער אלץ איז געווען בסוד קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם דער עולם האט נישט געוואוסט ווער ער איז דארטן ווייסט אויס און ער איז צוגעגאנגען צום ציון פון דעם הייליגן בארדיטשובער דארטן מתפלל געווען א משך זמן און נאך דעם וואס ער האט געענדיגט מתפלל זיין אויפן ציון איז ער ארומגעגאנגען ער האט געוואלט זען ווי אזוי קוקן אויס די די שטעטל ווי קוקט אויס די שטעטל ער איז געגאנגען אין שטאט און ער איז ארום געגאנגען אריין געגאנגען אין די בתי מדרשות בתי כנסיות וואס איז געווען אין בארדיטשוב דארט איז געווען כמה וכמה קהילות חסידישע קהילות פון תלמידי הבעל שם טוב און דער רבי מהר"ש איז אריין געגאנגען אין פון איין בית מדרש צו צווייטן בית מדרש און האט געזען ווי אידן זיצן און לערנען תורה אידן זיצן און דאווענען און ער איז געווען זייער אויפגעהויבן און זייער נסער און זייער נתרגש פון זען ווי קיין עין הרע ווי אזוי ס'פאראן צענדליגער בתי כנסיות און בתי מדרשות און אידן זיצן און לערנען תורה און ס'איז מיט אזא ווארימקייט מיט א לעבעדיגקייט. דערציילט ער ווייטער אז ער האט שוין געהאלטן ביים סוף, ער האט שוין געהאלטן ארויסגיין פון שטאט און פארן ווייטער די נסיעה, איז ער אדורכגעגאנגען א געסל, האט ער געזען אז דארטן גייט פאר עפעס, ס'האט זיך געטאן דארטן א גרויסע א גרויסע איבערקערעניש, מענטשן גייען מענטשן קומען ס'טוט זיך, האט ער אנגעהויבן מברר זיין, פרעגט זיך נאך וואס איז דא וואס גייט דא פאר, זאגט מען אים אז דאס איז א טאלנער שטיבל, און דא דער טאלנער רבי גייט קומען אויף א באזוך, אויף עטליכע שעה אדער אויף א טאג, עס גייט קומען דער, דעמאלט איז געווען ר' דוביד'ל טאלנער, מען רעדט ארום תרל"ז, איז געווען ר' דוביד'ל טאלנער, און האט געזאגט אז ער גייט אז דער רבי גייט קומען און חסידים גרייטן צו מען גרייט צו די שטיבל מען גרייט צו דעם שול און ס'טוט זיך א גאנצע עבודה רבי מהר"ש איז אריינגעגאנגען האט ער געזען אז ס'גייט פאר מען קאלכט און מען מען רייניגט און מען מען מען מען ארבעט און מען וואשט און מען ווישט און מען לייגט מען צינדט אן ליכטעלעך ס'איז דארט און ס'טוט זיך א גאנצע א גאנצע איבערלעבעניש ארויסגיין אויפן גאס זעט ער א קבוצה פון עלטערע חסידים ווייסע בערד זיי טראגן א גרויסן פאס פון וואסער און אונטער זיי גיין יונגע חסידים יונגעלייט און די יונגעלייט בעטן זיך אז זיי וויל אויכעט טראגן די וואסער און זיי זאגן ניין מיר וויל האבן דעם זכות הייבט ער אן פרעגן וואס ס'איז דערציילט מען אים אז דער אמת איז אז ס'איז דא דא א ברונעם גלייך אינדרויסן פון שול צו נעמען וואסער א באר מים אבער איינער פון די בעלי בתים פון די חסידים האט זיך איינגעבעטן אז ער וויל אז מ'זאל נוצן די וואסער פון זיין ברונעם און ער האט צוגעזאגט אז אין דעם זכות וועט ער געבן די ערשטע סעודה וואס וועט פארקומען פארן הייליגן צדיק און ער וועט צאלן פאר די גאנצע סעודה פאר די גאנצע מסיבה און במילא טראגט מען דעם פאס וואסער פרעגט דער רבי מהר"ש צו איינער פון די עלטערע חסידים וואס איז דארטן געגאנגען איך פארשטיי נישט פארוואס די עלטערע חסידים טראגן אלץ אליין? פארוואס זענט איר נישט מכבד די יונגערע חסידים? איז דאס נישט אויסגעהאלטן אזוי פרעגט דער רבי מהר"ש אז א עלטערע חסיד זאל זיך מוסר נפש זיין, אויף מחנך זיין, מדריך זיין די יונגע חסידים, אז זיי זאל עכט אריינגיין אין די ארבעט. איז רופט זיך אן דער עלטערע חסיד, טאלנער חסיד, און ער זאגט צו דעם רבי'ן מהר"ש, איר ווייסט דאך וואס ס'איז דא די מעשה הידוע פון דעם הייליגן בארדיטשעווער, ר' לוי יצחק בארדיטשעווער? מעשה ידוע אז ס'איז געווען אמאל ביי תקיעת שופר, און דער הייליגער בארדיטשעווער האט געבלאזן שופר, און ווען מען כידוע מען בלאזט שופר זאגט מען אז די אלו התקיעות היוצאים מן קשר"ק, יא, מען זאגט מען בעט אין די תקיעות, ווען מען ענדיגט די תקיעות איז דא א תפילה מיוחדת, מען בעט דעם אייבערשטן אז די אלע קולות און די תקיעות וואס איז ארויסגעגאנגען פון קשר"ק, ק ש ר ק, וואס דאס איז ראשי תיבות תקיעה שברים תרועה תקיעה על פי קבלה, דאס איז שמות און כל מיני זאכן וואס מען בעט אז זאל עולה זיין לפני כסא כבודך, לכפר על כל עווינותינו, ווי ס'שטייט דארט אין דער נוסח. זאגט דער טאלנער חסיד צו דעם רבי'ן מהר"ש אז ר' לוי יצחק בארדיטשעווער איז געשטאנען אמאל ביי די ביי די תקיעות און האט געבלאזן שופר און האט געזאגט נאך תקיעות האט געזאגט רבונו של עולם לוי יצחק בן סאסיע שרה האט געבלאזן שופר און ס'איז דא די קולות היוצא מקשר"ק צו דאס איז געווען די גוטע תקיעות צו ס'איז נישט געווען גוטע תקיעות ווייס איך נישט אבער ס'איז דאך דא די ראשי תיבות קשר"ק, וואס דאס איז דער ענין פון כשר'ן, שאבן, רייבן און קראצן, וואס דאס איז וואס די אידענעס ערב פסח טוען אויף צוגרייטן זיך און ארבעטן שווער און שוויצן אויף מאכן פסח'דיג, דאס איז דאך זיכער. אמת'ע שווערע יגיעה וואס זיי טוען לכבוד פסח, איז די אלע זאכן, דאס איז דער קשר"ק, דער ראשי תיבות, קראצן, שאבן, רייבן, און און און און קשר'ן, זאל עולה זיין לפני כסא כבודך, און דאס זאל פועל זיין, יעס, זאל פועל זיין די אלע זאכן פאר גוטע יאר, און א כתיבה וחתימה טובה, און אלע זאכן וואס אידן דארפן, זאל זיין די בעסטע זאך פאר אידן. זאגט דער ריצ"ו צום רבי'ן מהרש אז מ'וויל אז זאל זיין געזונטע מלאכים, מען וויל אז די מלאכים עולים מקשר"ק דאס וואס מען גרייט צו די שטיבל און מען וואשט דאס און מען ווישט דאס און מען טוט די אלע הכנות און מען טראגט די וואסער צום רעבן דאס איז פון די אלע זאכן ווערן נולד מלאכים פון די אלע זאכן ווערן נולד די אלע מלאכים היוצאים מקשר"ק וואס מען גרייט צו פארן רעבן די אלע ענינים איז במילא די וויל מען אז זאל זיין טאקע געזונטע מלאכים און דערפאר די עלטערע חסידים זענען זיך מתעסק מיט די זאכן און אינגעלייט קוקן זיך צו דער רבי מהרש איז געווען מלא התפעלות פון די גאנצע מאורע, און שפעטער ווען ער איז צוריקגעקומען אהיים פון דארט ווייטער אוועק געפארן און געפארן אין לובאוויטש, האט ער דערציילט דעם סיפור צו דעם זון צו דעם רעבן רשב, און האט אים דערציילט און האט ער דערציילט מיט א גרויסע התרגשות ווי אזוי ער האט געזען די אמונה, די תמימות, די אמונת צדיקים, די אמונת חכמים, און ער האט דעמאלט געזאגט אז דער דאס וואס ער האט געזען אין בארדיטשעוו, און דער ווארימקייט, און דער מסירה ונתינה, און דער אמונת צדיקים וואס איז דא געווען ביי די חסידים, אט דאס איז דער הייליגער אויפטו פון דעם בעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט אריינגעפלאנצט אמונה ביי אידן, האט געמאכט די אמת'ע חיות אין די אמונה, אז אידן זאלן זיין אמונת צדיקים, אמונת חכמים וצדיק באמונתו יחיה ווי ס'שטייט דער לשון אל תקרי יחיה אלא יחיה אז דורך די התקשרות און די צוגעבונדקייט צו דעם צדיק איז דער צדיק איז מחיה און דער זאך וואס האט געזען דארטן ווי אזוי זיי האבן געארבעט און זיי האבן געארבעט און געשוויצט אויף מאכן אלץ מיט אזא מיט אזא מיט אזא מסירה ונתינה און דאס וואס דער חסיד וואס ער האט געוואלט אז מען זאל דוקא נעמען מיט די וואסער פון זיין ברונעם דאס איז אלץ א תמימות'דיגע אמונת צדיקים וואס דאס איז דער הייליגער אויפטו פון דעם בעל שם טוב אבער האט דער רבי מהרש אויסגעפירט אויף דעם וואס איך האב אים געפרעגט פארוואס דער עלטערע יונגערמאן איז זיך נישט מוסר נפש פאר דעם יונגערן אויף דעם האב איך נישט באקומען קיין ענטפער און דער ענין האט דער אלטער רבי אויפגעטון און איבערגעגעבן צו חסידים דער דעם לימוד וואס דאס איז איינער פון די זאכן וואס חסיד דער אלטער רבי און דערנאך דער צמח צדק איז גערופן און אויסגערעכנט די רביים ווי אזוי זיי האבן אויסגעלערנט און מחנך געווען אז עס איז נישט גענוג נאר די אמונה וואס א חסיד האט אין רעבן און די אמונת צדיקים נאר סע דארף זיין אויך די מסירה ונתינה די איבערגעגעבנקייט, די מסירות נפש, וואס א עלטערע חסיד דארף האבן אויף צו מחנך זיין א יונגע חסיד, און אמאל דארף זיך א עלטערע חסיד דארף אוועקלייגן אויף א זייט, אויף טאקע מחנך זיין און געבן דעם יונגערן חסיד א דרך אין עבודה, און דאס דארף מען טון ביז מסירות נפש ממש. אט דאס איז די נקודה פונעם סיפור וואס די פריערדיגער רבי דערציילט. איז אז ס'קומט צוגיין חג הפסח, איז די יגיעה און די עבודה וואס אידן טוען איז א מורא'דיגע גרויסע זאך. דער רבי האט עס אמאל איבערגע'חזר'ט אין א שיחה די נקודה פון דעם סיפור, און ער האט צוגעגעבן אז פון דעם קומט אויס א נייעס בנוגע פסח, אז עס רעדט זיך דאך אלעמאל אין חסידות די חילוק צווישן פסח און ראש השנה, אז די עבודה פון ראש השנה איז די עבודה וואס א איד דארף טון ווי ס'רופט זיך אן דער אני לדודי ודודי לי מלמטה למעלה א איד דארף תשובה טון און די עבודה וואס א איד איז זיך מזכך און ער זיך מיט ארבעט מיט זיך און ער הארעוועט מיט זיך און די עבודת התשובה פון חודש אלול תשרי קומט צוגיין צו ראש השנה דורך די עבודת התשובה פועל'ט ער ס'זאל זיין א גוט געבענטשט יאר מה שאין כן חג הפסח איז דאך א ענין פון מתנה מלמעלה ווי ס'שטייט דער פסוק אין שיר השירים דודי לי ואני לו ס'איז דא אני לדודי ודודי לי פריערט א איד דערנענטערט זיך צום אייבערשטן און דערנאך דער אייבערשטער דערנענטערט זיך צום אידן ס'איז דא אבער דער ענין פון דודי לי ואני לו מלמעלה למטה דער אייבערשטער דודי די אהבה עצמית דער אייבערשטער'ס ליבשאפט וואס ער האט ליב אידן און דערפאר האט ער אונז ארויסגענומען פון מצרים הגם מיר זענען נאך נישט געווען גרייט הללו עובדי עבודה זרה הללו עובדי עבודה זרה און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעשלעפט בדרך מתנה דאס איז דער עניין פון חג הפסח משכני נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער איז נתגלה געווארן ארויסגענומען אידן אפילו עס איז נישט געווען מתאים מיט די חשבונות

יא, און שוויצן אויף ערב פסח, אויף ארויסנעמען דעם חמץ און צוגרייטן דעם פסח, איז די עבודת היגיעה וואס איז פארבונדן מיט חג הפסח. קומט אויס אז אז אז אז אז אין חג הפסח איז דא ביידע מעלות. ס'איז דא טאקע דער ענין פון פסח, דער נגלה עליהם, די מתנות וואס דער אייבערשטער גיט מלמעלה, דער חסד השם וואס ווערט נתגלה אין חג הפסח דורך מתנה, אבער עס מ'גיט דאס אין אן אופן אפילו מ'איז נאכנישט גרייט, אבער צוזאמען דערמיט האט חסידות אויפגעטון אז ס'איז דא די מעלת העבודה, ס'איז נישט נאר א מתנה, ס'איז דא די מעלת העבודה, די מעלת היגיעה, וואס דאס איז אלץ צוגעקומען דורך עבודה בכח עצמו. און דער ענין איז טאקע מבואר אין חסידות, אז דערפאר, איז כדי אז ס'קומט צוגיין חג הפסח, איז דאך דא דער ענין אז מען עסט מצה, די מצות אכילת מצה. דא אין חסידות א באוואוסטע שאלה, וואס מען פרעגט, נישט נאר חסידות, די שאלה איז שוין דא אין די ראשונים אפילו. מ'זאגט דאך אין די הגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. פארוואס עסט מען מצה? וואס ענטפערט מען אויף דעם? על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא. דאס הייסט אז די סיבה דער טעם פאר וואס מ'עסט מצה, פאר וואס ווייל אידן זענען נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא, אידן האבן נישט געהאט צייט צו צוגרייטן די די מצות, און מ'האט געדארפט א גורשו ממצרים, מ'איז אנטלאפן, מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון מצרים, און ס'איז געבליבן מצות, דאס איז דערפאר עסט מען מצה. פרעגן אלע מפרשים די שאלה, וואס הייסט? צוליב דעם עסט מען מצה? שטייט דאך אין חומש, בפירוש א פסוק, בערב תאכלו מצות. דער אייבערשטער האט אנגעזאגט נאך פאר יציאת מצרים, נאך פאר אלס, איז געווען א ציווי פון דעם אייבערשטן בערב תאכלו מצות. אז די נאכט פון פסח נאך פאר חצות ווען אידן האבן נאך געוואוינט אין מצרים ווען מ'זאגט הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים אידן זענען נאך געווען אין מצרים נאך פארן ארויסגיין האט מען געזאגט צוגרייטן מצות און מקיים זיין די מצוה און דערפאר עסט מען מצה קומט צו גיין די הגדה און זאגט ניין מצה זו שאנו אוכלים

און נישט געוואוסט פונקט ווען דער רבי גייט דאווענען מעריב איז איז איז געווען נישט געווען א קליינער עולם ס'איז געווען דעמאלט אין אין אין 770 אין שול דער רבי איז ארויף געקומען צו מעריב און נאך מעריב האט זיך דער רבי אויסגעדרייט צום עולם געבעטן דעם דעם סטענדער וואס דארט אויף דעם סטענדער פלעגט דער רבי רעדן מזמן לזמן א שיחת קודש אין יענע יארן פלעגט זיין דער סדר מזמן לזמן פלעגט דער רבי בעטן דעם סטענדער זאגן א פאר ווערטער רעדן א שיחה רעדן צום עולם עס איז געווען אבער די נאכט פון בדיקת חמץ קיינעם נישט איינגעפאלן אז היינט ביינאכט ווען דער עולם איז פאריאגט און עס איז בדיקת חמץ און עס איז וועט וועט וועט מען זוכה זיין הערן דעם רעבן דעם רעבן רעדן יא צוביסלעך ווייז ווייזט אויס אנגעקומען די שמועה אויפן גאס און ס'האט זיך אנגעהויבן אנקומען אנקלייבן א עולם דער רבי האט זיך אויסגעדרייט און ער האט זיך אוועקגעשטעלט אויף די אויף די ביי די בימה ביי דעם עמוד און ער האט געבעטן מ'זאל זינגען דעם ניגון בשעת דער רבי פלעגט זאגן זינגען דעם ניגון דאס הייסט אז ס'גייט זיין א מאמר חסידות ס'איז געווען א מורא'דיגע התרגשות, ווייל דאס איז שוין געווען ארום פיר יאר וואס מיר האבן נישט זוכה געווען צו הערן א מאמר חסידות. וואס ביים רעבן איז געווען, ביי די רביים, רבותינו נשיאינו, בפרט ביים רעבן איז געווען ס'איז דא ס'איז געווען שיחות, פארברענגען, שיחות קודש, אבער ס'איז דא א ספעציעלער ענין א מאמר. רבי זאגט א מאמר, דאס איז זייער א ספעציעלער מעמד, א זייער ספעציעלער מאמענט, דאס איז א זאך וואס דאס איז זייער א מורא'דיגע זאך, א מאמר. א מאמר איז עפעס א געטליכע גילוי פארמאכטע אויגן פנים פלעגט ווערן ווייס אויגן געווען פארמאכט ס'איז געווען זייער ערנסט און פאר דעם מאמר פלעגן מיר זינגען א ניגון עולם פלעגט זיך אוועקשטעלן אפילו די וואס זענען געזעצן פלעגן שטיין א גרויסע יראת הכבוד ס'איז געווען א זמן וואס איז געווען א העכערע מצב מ'האט געפילט אז ס'איז עפעס א העכערע ענין עפעס א העכערע גילוי די גאנצע סגנון דער רעדן מיט א אנדער ניגן נישט א ניגן א סגנון פון א שיחה וואס מ'רעדט צום עולם זיין מיר האט אזא העכערע ניגן און האט א ספעציעלער ניגן מיוחד און דאס איז געווען דער מאמר ס'איז אריבער שוין דריי פיר יאר וואס מ'האט נישט זוכה געווען קיינער האט נישט געוואוסט פארוואס אבער אזוי איז געווען אז דער רבי האט נישט געזאגט מער קיין מאמר עס געווען נאר שיחות פלוצלינג א נגלה עליהם, א גרויסער גילוי, א נייע זאך, פלוצלינג דער רבי בעט זאגן אז מ'זאל זאגן דעם ניגון, ס'איז געווארן א גרויסע התרגשות ביים עולם, אנדערע זענען געווען ממש מיט דמעות, און דער רבי און מ'האט געזונגען דעם ניגון פארן מאמר, ס'איז א ניגון מקובל וואס מ'פלעגט זינגען ביי חסידים, ס'האט געהייסן דער ראסטאווער ניגון, א ניגון פונעם רבי רש"ב, געזונגען פארן מאמר, און דער רבי האט אנגעהויבן א מאמר מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. ס'איז געווען א קורצע מאמר ארום צען מינוט בערך, און דער תוכן פון דעם מאמר דאס איז די נקודות אויפן יסוד פון מאמרים פון די פריערדיגע רביים, ס'איז דא אויך אריכות פונעם אלטן רבין און פון די רביים שלאחריו, אבער דער תוכן פון דעם מאמר איז געווען א ביאור אויף דעם ענין. וואס איז טאקע די הסברה וואס מען זאגט מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק, בשעת די תורה זאגט בערב תאכלו מצות. און די נקודת הביאור איז טאקע געווען אז ס'איז דא צוויי מדריגות אין מצה. ס'איז דא די מצה שקודם חצות און ס'איז דא די מצה שאחרי חצות. די מצה שקודם חצות, דאס איז געווען פאר דעם גילוי פון נגלה עליהם. איז טאקע געווען א ציווי בערב תאכלו מצות, ס'איז אבער געווען פאר מתן תורה, און ס'איז געווען פאר די התגלות השכינה, פאר די התגלות פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וואס שטייט אין חסידות מוראדיגע מדריגות און הויכע ספירות און עולמות וואס איז נתגלה געווארן יענע נאכט, וואס איז געווען נאך פאר דעם גילוי, איז די מצה שלפני חצות איז א נידעריגערע דרגה אינעם ענין המצה. דאס הייסט אז דאס איז א מדריגה אין עבודה וואס דאס איז נאך אלץ קומט נישט צו דעם גרויסן גילוי וואס דאס איז מלמעלה. ס'איז דא אבער נאך חצות איז צוגעקומען א נייער ענין. עס איז צוגעקומען א נייע זאך, א גילוי פון נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, און יענע מצה עס איז גאר א העכערע מדריגה. נישט איצטער די צייט צו אריינגיין אין די פרטי העניינים, אבער וואס איז די חילוק צווישן די מצות און יענע מצה, ווי מען טייטשט דאס אויס אין עבודה, אין חסידות איז דאס א גאנצע אריכות אין הסברה אין עבודת השם, וואס זענען די צוויי מדריגות, די מצה שקודם חצות דארף האבן שמירה, ושמרתם את המצות שלא יבוא לידי חימוץ, דאס איז מצה וואס מען דארף אכטונג געבן, מען דארף זיין זהיר, וואס אין עבודה איז דאס, די עבודה בדרך אתכפיא, די עבודה וואס איז דא א יצר הרע, און מען דארף זיין זהיר, און עס דארף זיין סור מרע, עס דארף זיין א גאנצע מלחמה מיטן רע, ווייל דער מענטש האט נאך א מלחמה מיטן יצר, און ער דארף דעם, ער דארף א גאנצע צייט אכטונג געבן, שימור שלא להחמיץ, און דער ענין פון חמץ איז דער ענין פון גאוה און ישות. אבער עס איז דא דער גילוי פון נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און דאס האט זיך אויפגעטאן נאך חצות און דעמאלט איז דאס א מורא'דיגע גילוי און דאס האט שפעטער נתגלה געווארן מתן תורה און יענע מצה אינו צריך שמירה לא יכלו להחמיץ ס'איז נישט געווארן חמץ צו דאס מיט דער לא יכלו להחמיץ איז ווייל ס'איז געווען אזא מורא'דיגע גילוי אלוקות און דאס אליין האט אכטינג געבן אז זאל נישט ווערן פון דעם קיין עניין פון ישות קיין עניין פון גאווה קיין עניין פון חמץ און דאס איז די עבודה וואס חסידות רופט דאס אן אתהפכא אז דער רע ווערט אין גאנצן נתהפך לטוב און דער רבי געזאגט אז פאר מתן תורה איז געווען צוויי מדרגות ס'איז דאָ די מצה פאר די מצות נאָך דעם דאס איז געווען פאר מתן תורה אידן זיי האבן נאך נישט געווען כלים ראוים מ'האט געדארפט גיין מיט א סדר אבער נאך מתן תורה בשעת ס'איז שוין דאָ די גילוי פון מתן תורה און מיר האבן זוכה געווען אז דעמאלט איז געווען דער אייבערשטער האט געגעבן תורה צו אידן און דער אייבערשטער איז געווען אנכי השם אלוקיך, און ס'איז געווען וירד ה' על הר סיני, און ס'איז געווען די התגלות העצמות, די התגלות פון דעם אייבערשטן דא למטה, און אפגעגעבן תורה און מצוות צו אידן, איז נסתלק, נתחדש געווארן א נייע זאך, דער חיבור פון עבודת האדם מכח עצמו, מיט דעם גילוי פון נגלה עליהם מלמעלה, אז אויכעט פאר חצות. א איד עסט מצות דעם בערב תאכלו מצות טאקע פאר חצות די מצות וואס מען עסט מצד די מצוה אבער ווי באלד אז דאס איז שוין נאך מתן תורה איז אין די מצוה דאך נמשך געווארן דער אנוכי השם אלוקיך די התגלות פונעם אייבערשטן וואס איז געווען אין מתן תורה איז אין די זעלבע מצות איז דא אלע מעלות

ווייל דוקא דעמאלט איז דער דער עיקר הזיווג דער עיקר הייחוד דא למטה אין עשיה עס איז א ענין דאס איז זמן פון די ליל ליל חג הפסח איז א זמן וואס איז דא א מורא'דיגע התגלות אלוקות און דערפאר איז דער הגדה דארף שטיין דארף מען זאגן דארף קומען די מורא'דיגע שמחה און ווי ער זאגט פון אריזל אז ס'איז נישטא קיין שמחה גדולה יותר ווי די שמחה פון ליל הפסח ווייל דאס איז א שמחה וואס קומט אן קיין מדידות והגבלות פון דעם העכסטן דרגה דא למטה אין דעם גרעסטן חשך און דאס איז דער נגלה עליהם אבער צוזאמען דערמיט איז דא די עבודה וואס אידן טוען, וואס מען הארעוועט און מען גרייט זיך פאר פסח און די אלע עבודות פון דעם כשר'ן און רייבן און שאבן און קראצן און דער כשר'ק און די יגיעה און די שוויצן פון אידן וואס זענען זיך מתייגע, איז דאס דער חיבור סיי די עבודה בכח עצמו און סיי די מתנה מלמעלה, און דאס איז די אמת'ע שלימות פון חג הפסח. וואס מיט דעם וועט מען פארשטיין א מורא'דיגע ווארט וואס ברענגט זיך פון דעם הייליגן בארדיטשוב'ער טאקע בנוגע דעם יום טוב פון פסח, אז די שאלה הידועה אז די פארוואס חג הפסח האט צוויי נעמען מיר רופן דאס אן פסח די שאלה הידועה אז די תורה אין די תורה ווערט דאס אנגערופן חג המצות און מיר רופן דאס אן חג הפסח וואס דער טעם אויף דעם פרעגט דער בארדיטשעווער פארוואס תורה רופט אן חג המצות און אידן רופן אן דעם יום טוב חג הפסח זאגט ער א מורא'דיגע ווארט די גמרא זאגט דאך אז אז ס'איז געווען אז ס'איז דער לשון דארטן אז תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו די גמרא זאגט אז אזוי ווי מיר לייגן תפילין דלמטה איז דער אייבישטער אויכעט מניח תפילין, את ה' האמרת היום וה' האמירך, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אידן מאכן פון דעם אייבערשטן א חטיבה אחת, משבח דעם אייבערשטן מיטן אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און דער אייבישטער איז משבח אידן, און דאס זאגט די גמרא, אז אזוי ווי מיר לייגן תפילין, דער אייבישטער לייגט תפילין, אין אונזערע תפילין איז מען משבח מעלותו של הקדוש ברוך הוא.

און אפילו ער געפינט זיך בארץ, אזוי האט דער אלטער רבי געטייטשט, וואס איז דער טייטש גוי אחד בארץ, ער געפינט זיך בארץ, אין א גשמיות'דיגע עולם הזה, איז ער א גוי אחד, ער איז מאחד און ער איז מתייחד מיטן אייבערשטן, יא, ער איז, ער לעבט מיט דעם אחד, ער איז מתקשר מיט דעם אייבערשטן אפילו בארץ, דאס איז דער, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס על ישראל גאוותו, וואס דער אייבערשטער טוט זיך גרויסן מיט אידן. אזוי זאגט די גמרא, זאגט דער הייליגער בארדיטשובער, אז דאס איז אויך דער ענין פון פסח. פסח איז דאך דער יום טוב פון חסד פון אהבה. דאס איז דער חג וואס ווערט נתעורר די אהבה פון אייבערשטן צו אידן, און די אהבה פון אידן צום אייבערשטן, דערפאר איז דאך דא דער מנהג ביי אסאך וואס מען זאגט דעם שיר השירים אין חג הפסח, ווייל דעמאלט איז נתעורר די אהבה, די דביקות פון דעם אייבערשטן מיט אידן און אידן מיט'ן אייבערשטן. וואס איז דער ענין? דאס איז די נעמען. דער אייבישטער איז משתבח במעלתם של ישראל, איז אין תורה האט דער אייבישטער אריינגעשטעלט דעם נאמען פון דעם יום טוב חג המצות. וואס איז דער טייטש חג המצות? דער יום טוב פון מצות, די אמונה פון אידן וואס זענען ארויסגעגאנגען אויפן מדבר, און נישט געהאט וואס צו עסן, מיטגענומען די מצות, און מיט דעם האבן זיי געוואוסט אז לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה, די אמונה פשוטה פון אידן, די עבודה וואס אידן האבן געטאן אויף צוגרייטן זיך אויף פסח און מאכן די מצות ווייל דער אייבישטער האט זיי געהייסן. אט דער עניין איז דער שבח פון אידן, און דער אייבישטער קומט צו גיין פסח, דער ווערט נתגלה די אהבה פון אייבישטן צו די אידן, רופט ער אן פסח מיטן נאמען חג המצות, דאס איז דער יום טוב וואס אידן האבן גע'פועל'ט דעם עניין המצות, דעם עניין האמונה. אבער אידן זענען משבח דעם אייבערשטן איז אידן קומען צו גיין פסח זאגן זיי חג הפסח וואס איז געשען אין חג הפסח וואס דער אייבערשטער דילג על הקץ פסח על בתי בני ישראל אלע ניסים און גדלות וואס דער אייבערשטער האט געטאן און באוויזן זיין אהבה צו אידן איז במילא דאס איז דער ווארט מיר רופן דאס אן על שם דעם אייבערשטנ'ס גרייסקייט, דעם אייבערשטנ'ס ניסים, דער פסח וואס דער אייבערשטער האט געטאן. דער אייבערשטער רופט דאס אן על שם אידן, די עבודה וואס אידן טוען אין די מצה. און די ביידע נעמען איז טאקע דער חיבור פון די ביידע עניינים. אז ס'קומט צו גיין פסח איז דאס א חיבור סיי פון דעם וואס א איד הארוועט און א איד טוט מיט זיין עבודה, און סיי דאס וואס דער אייבערשטער גיט אונז בדרך מתנה מלמעלה. יא די תפילת טל וואס אין חג הפסח וואס ווערט נמשך די אלע מורא'דיגע ברכות און המשכות על כל השנה כולה.

און די רבנן און די חכמים שפעטער תורה שבעל פה וואס זיי האבן קודם געפראט אין משניות גמרא ערבי פסחים חג הפסח ווערט דאך אנגערופן פסח ס'איז א אין סדר הדורות אין די אין שמות איז חג המצות די ערשטע זמן חירותינו דער צווייטער נאמען און דער דריטער נאמען איז חג הפסח וואס טאקע די דריי נעמען סתם דריי נעמען מוז דאך האבן א דריי און ס'דארף דאך האבן א אויסטייטש אין עבודת השם דער רבי האט געזאגט א מורא'דיגע ביאור כ'וועל זאגן על כל פנים די נקודה מ'זאל קענען האבן יא אויף צו דערהערן מ'זאל קענען לעבן מיט דעם אז ס'דא חג הפסח יום טוב פסח איז א יום טוב וואס אידן זענען געבארן געווארן פון דאס ניי, און בכל שנה ושנה, זמן הפסח איז דער זמן הלידה, וואס דאס איז וואס עס שטייט אין יחזקאל קאפיטל טז, א גאנצער פרק וואס יחזקאל הנביא איז מתאר חג הפסח, אזוי ווי א לידה, אידן זענען געבארן געווארן, א חלק פון די פסוקים שטייט אין די הגדה, ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, ס'איז געווען א לידה, אידן זענען געבארן געווארן א נייער פאלק. גוי מקרב גוי, עס איז געווען א, עס איז געווען א עיבור און עס איז געווארן א לידה, עס איז געווארן א מציאות חדשה, עס איז געווארן א מציאות חדשה פון א פאלק פון תורה, אידן זענען געווארן א תורה פאלק, אידן זענען געווארן א עם וואס זיי האבן דעם אייבערשטנ'ס תורה, דאס איז א מורא'דיגע התחדשות און א מורא'דיגע עליה אין עם ישראל פון זיין א פאלק וואס איז געווארן א פאלק פון תורה. און אויף דעם ענין, אויף צו ווערן א מציאות חדשה און א תורה'דיגע מציאות, איז דא אן עבודה, ס'איז דא א סדר, ווי אזוי א מענטש וואס איז געווען פריערט איין סוג מציאות, איין זאך, וויל מאכן אט דעם שינוי, אויף ווערן א נייע מציאות, איז דער סדר, העניינים איז איז ווערט עס פאנאנדער געטילט אין דריי שלבים. איין שלב איז מצות, צווייטער שלב איז חירותינו, און א דריטער שלב איז פסח. מורא'דיגע זאך. וואס איז די הסברה? איז די הסברה קען מען זען אין חינוך ווען מ'איז מחנך א קינד, ווי אזוי מ'איז ווי אזוי א חינוך פון א פון א רב צו א תלמיד. אינעם ענין החינוך, בשעת א מ'וויל אויסלערנען א תלמיד און אוועקשטעלן אויף די פיס וואס איז דער סדר? איז דער סדר איז, איז דער לשון הידוע, ס'דארף זיין שמאל דוחה וימין מקרבת. יא, אין סדר הלימוד, א קינד האט זיך ליב צו שפילן, א קינד האט זיך ליב צו קאמאנדיווען, האט ליב צו טון אסאך גוטע זאכן, אבער ער האט נישט ליב צו לערנען. מען וויל אים ארייננעמען אין לערנען, דארף מען, ס'איז דא פאר'ן לימוד, איז דא כל מיני הכנות, ווי שטייט אין רמב ם, שטייט אין ספרים, ווייל מתוך שלא לשמה, יא, כליות ואגוזים, יא דאס איז דער ארום, אבער בשעת ס'קומט שוין צו דעם לימוד גופא, און דער רב שטייט מיטן תלמיד, דער רבי מיט זיינע תלמידים, דער מלמד מיטן תלמיד, און ער וויל אים מאכן ער זאל ווערן א נייע מציאות, ער זאל אנהייבן פארשטיין א זאך, אנהייבן לערנען, בפרט מען רעדט וועגן לימוד התורה, דאס איז דער העכסטער לימוד, א הייליגער לימוד תורתו של הקדוש ברוך הוא, איז דא אין דעם דריי שלבים, דער ערשטער שלב דארף זיין דער ביטול, דער קבלת עול, אז דו ווילסט לערנען מוזטו די ערשטע זאך נתבטל ווערן צו דעם רב, אז דו וועסט קומען צו גיין מיט דיין קאפ מיט דיינע חכמות, און אנשטאט צו הערן וואס דער מלמד זאגט דיר וועסטו אים פרעגן קשיות און נאר זאגן דיינע אייגענע זאכן וועסטו קיינמאל נישט אויסלערנען. כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור, ס'דארף זיין נוטפות מור, ס'דארף זיין ביטול, אז ס'דא ביטול קענסטו מקבל זיין, דאס איז די ערשטע תנועה וואס דארף זיין אינעם תלמיד, יא און דאס איז דער ענין פון שמאל דוחה עס מיינט נישט שמאל דוחה אז ער דארף אים אנשרייען עס מיינט דעם דער מצב פון שמאל פון פון עס דארף זיין א ריחוק עס דארף זיין אזא תנועה צו פועל זיין אין דעם תלמיד אז ער זאל זיך אוועקשטעלן מיט א יראה מיט א אימה און וועל מקבל זיין דער צווייטער שלב בלייבן ביים ביטל וועט ער זיך נישט אויסלערנען מ'וויל דאך אז ער זאל פארשטיין אויף דעם זאגט מען איצט דארף ער נוצן די קאפ טראכט פרעג פרוביר פארשטיין, זיי מעיין, איז דעמאלט איז פונקט א פארקערטע תנועה, ער דארף אנהייבן נוצן די קאפ און פארשטיין, אבער בשעת ער הייבט אן פארשטיין איז דעמאלט ווערט ער א ישות, די ערשטע תנועה איז קבלת עול, ביטול, אבער ביטול איז איך גיי ארויס פון זיך. איך דארף נתבטל ווערן. אבער בשעת איך הייב אן פארשטיין פארקערט, איז דעמאלט דארף איך ארייננעמען דאס אין זיך, ס'דארף זיך ביי מיר אפלעגן, ס'דארף ווערן פארשטאנדיג, איך קען פארשטיין די גמרא, פארשטיין דעם מאמר, פארשטיין דעם תוספות, פארשטיין וואס איך לערן, ס'דארף ווערן א זאך פארבונדן מיט מיין שכל. דערנאך איז דא דער דריטער שלב, מ'וויל דאך נישט נאר ער זאל פארשטיין אין זיין מדריגה פון דעם תלמיד, מען וויל דאך אז דער תלמיד זאל נתעלה ווערן צו די דרגה פונעם רב, דאס הייסט ער זאל קומען צו די אמת'ער עומק התורה, עומק החכמה, וואס דאס איז העכער פון זיין פארשטאנד. דעמאלט קומט די דריטע שלב וואס דאס איז דער דילוג. ער דארף זיין גרייט צו געבן א שפרונג, אויף נישט בלייבן אין זיין קינדערישן שכל, נאר קענען טאקע תופס זיין העכערע עניינים, טיפערע עניינים. דאס איז די דריי שלבים אין עבודת השם, דאס זענען די דריי עניינים פון חג הפסח. ווען אידן זענען געווארן דעם אייבערשטנ'ס פאלק, איז די ערשטע זאך האט געדארפט זיין כי ברח העם יציאת מצרים איז געווען דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים ביטול אידן האבן זיך איבערגעגעבן צום אייבערשטן תעבדון עבד א עבד פשוט וואס גיט זיך איבער צו דעם אדון וואס דערפאר דאס מצה איינע פון די טעמים פאר וואס מען עסט מצה אין פסח ווייל מצה באווייזט אויף ביטול נישטא קיין ישות נישטא קיין ס'הייבט נישטא קיין בלאזענע זאך ס'הייבט זיך נישט אויף נישטא קיין טעם ביטול אידן זענען זיך מתבטל, זיך מוסר, און מען גיט זיך אוועק ווי א עבד צו א אדון. דאס איז געווען מצות, דערפאר דער ערשטער יא נאמען פון דעם יום טוב חג המצות, דער יום טוב פון דעם ביטול. אבער דערנאך קומט דער צווייטער שלב, חירותינו. חירות, חירות איז בשעת איך פיל אז דאס איז מיינע זאך, כ'פארשטיי דאס, איך ס'לייגט זיך ביי מיר אויף, ס'איז א לעבעדיגע זאך, ס'ווערט נתאחד מיט מיין טעם, מיט מיין שכל, און דאס איז דער ענין פון חירותינו. דאס איז די הבנה והשגה אין תורה, דאס איז דער צווייטער שלב וואס דארף זיין עבודת השם, און דאס איז פסח זמן חירותינו. א איד דינט דעם אייבערשטן נישט נאר מצד עבדות, מצד עול, א איד דינט דעם אייבערשטן אויכעט ווייל ער האט אין דעם א געשמאק, ווייל ער פארשטייט, נאכן נעשה קומט נשמע. הבנה והשגה, דאס איז חירות אמיתית. אבער דערנאך קען נאך נישט בלייבן ביי דעם אויכעט, דארף זיין ופסח ודילג, א איד וועט דארפן ווערן נתאחד מיט א תורה וואס דאס איז דאך באין ערוך חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא חמדה גנוזה וואס געפינט זיך אין די העכסטע מדריגות, און אויף קענען מקבל זיין די דרגה אין תורה, דארף מען טאקע קענען ארויסשפרינגען פון די אייגענע מדידות והגבלות, דילוג, און דעמאלט איז מען מקבל די תורה. און דאס איז די דריי נעמען פון יום טוב, און דאס איז טאקע די עבודה וואס אידן דארפן טון, בשעת ס'קומט צו גיין חג הפסח, יא, און מען ווערט נולד מחדש, יעדע יאר איז דאס א נייע הולדה, א נייע מציאות, א נייע לידה, איז דארף יעדער איד פועל זיין ביי זיך אין די טעג אז זאל זיין ביי אונז דער חג המצות, און דער זמן חירותנו, און דער חג הפסח, און דורך דעם וואס מען דינט דעם אייבערשטן אין דעם אופן, איז מען זוכה טאקע צו זיין כלים ראויים אויף מקבל זיין די אלע ברכות און די אלע השפעות וואס דער אייבערשטער גיט אונז אין דעם יום טוב, און מיט דער לשון הידוע וואס די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל זאל טאקע זוכה זיין צו דעם חג הפסח, זאל זיין טאקע די גאולה שלימה, יעדער איינער זאל האבן א חג הפסח כשר ושמח, און זאל טאקע מקוים ווערן וואס שטייט אין די הגדה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ברוך אתה השם גאל ישראל זאל טאקע זיין אמן כן יהי רצון בזו השנה